וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל אהרן לאמור, איש מזרעך לדורותם, אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלוקיו. קומט א הלכה אין די בית המקדש אז א כהן דארף טוהן די עבודה, אבער אויב די כהן איז א בעל מום קען ער נישט טוהן די עבודה. ווער איז אינקלודעד אין בעל מום? פסוק י"ח, כי כל איש אשר בו מום לא יקרב קען נישט קומען טוהן די עבודה, איש עיוור איז בלינד, או פסח איז הינקעדיג. או חרם איז פשט אז היז נאוז דאזענט סטיק אוט, אנפארטשענעטלי האט ער דא א אינדענט טו די פוינט דעט די נאוז דאזענט איז אלמאוסט נאן עקזיסטענט, או שרוע אז זיינע אייברים אר נאט אליינד, הי העז וואן הענד לאנגער דען די אדער, וואן איי לאנגער דען די אדער, או איש אשר יהיה בו שבר רגל א צובראכענע פיס, או שבר יד א צובראכענע האנט. או גבן איז זיין אויגנברעמען זענען גאר לאנג. או דק איז ער האט אזא ווייסקייט וואס לויפט אדורך די אויג. או תבלול בעינו. או גרב. איז דער דאַק איז אַזאַ דינער הױט אױף דער אױג, דער װאַלװל איז דער װײַסער שירה װאָס גײט אַדורך, גאָר אױף אױער לױפֿערס איז מינע קרעץ, אױ מען רױך אשך איז שױן קען ער רײַקע קען ער רײַשע. כּל אשר בױם מים, עני סאָרט מים, איז זערע אַהרן אַ כּהן, לא יגש להקריב איז איסור השם, מים בוי עס לעכן אַ קוב לא יגש להקריב. ווערי אינטרעסטינג הלכה דא דא א יונגערמאן ער געבוירן געווארן א בעל מום פאר נאו סין אוו היז און הי וואס בארן וויט וואן איי ר' מיילעך לארדזשער דען די אדער פאר נאו סין אוו היז און ר' ראובן הי וואס בארן

סך הכל איי וואס בארן א ליטל דיפארמד. האב איך געהערט פון טאלנער רבי פון ירושלים, ער פרעגט א קשיא, איף דער איז עני פלעיס אין די ווארלד ווי די בעל מום שאוד בי עמפלויד איז אין די בית המקדש. באט די אייבערשטער הי דאזענט קעיר וואט יור הענד לוקס לייק אר וואט יור לעג לוקס לייק יו נאו וואט הקדוש ברוך הוא קעירס אבאוט? וואט יור הארט לוקס לייק ס'איז א פסוק אין שמיל ס'איז געווען ווען שמיל הנביא איז געקומען זוכן א מלך האט מען אים געזאגט פון הימל אז ס'איז דא א יונגערמאן וואס הייסט ישי און איינער פון ישיי'ס קינדער דארף ווערן מלך און שמיל קוקט אויף די קינדער פון ישי און דארטן איז געווען א קינד וואס האט געהייסן אליאב. אליאב וואז טאל, דארק, הענדסאם, הי העד עווריטינג דעט מעיקס יו פלעזענט אן די איי. דוד איז געווען אזא רויטליכער אויף די זייט.
הו איז דיס? ישי, די פאדער אוו דוד המלך. ווען שמואל סיז, ווען שמואל הנביא סיז אליאב, דוד'ס אלדער בראדער, שמואל הנביא ראשעס טו ענוינט הים עז קינג. ביז די אייבערשטער זאגט אים בארואיג דיך, כי האדם יראה לעינים, עי מען סיס וויט היז אייס, ואלוקים יראה ללבב, און די אייבערשטער זעט אין די הארץ, און ממילא מצד די בורא עולם, ווען יו וואד אסק הו שוד בי ווארדי טו בי א כהן אר נאט, ווי שוד לוק עט האו הי דיעלס וויט אדער פיפעל, ווי שוד לוק עט וואט היז קערעקטער איז לייק. ווי שוד לוק עט וואט היז ביהעיוויער איז לייק ענד דעט וויל מעיק הים א ווארטי כהן. באט טעלס די טאלנא רבי דעט דען הי אפענס אפ א חימוש ענד הי וואז שאקט טו סי דעט וואט פסל'ס א כהן לכהונה איז נאט די אינטערנעל קערעקטער באט די עקסטערנעל לוקס. ער דערציילט די טאלנא רבי אז ער האט געפרעגט די קשיא ביי זיין חימוש רש"י שיעור. ענד די נעקסט דעי הי וואנטעד טו אדרעס די קוועשן ענד ענסער איט די נעקסט דעי. ער האט דערציילט אז ס'איז געזעצן ביי אים אין שיעור א כהן וואס האט געהייסן ר' בצלאל ענד ר' בצלאל וואז אן אינוועליד ענד עט נייט די רבי ווענט בעק טו היז האוס ענד סאדענלי היז דאר בעל רינגס הי ליווד אן די סעקאנד פלאר און ער זעט ר' בצלאל שטייט ביים טיר.

טו היז לייף לאנג קוועשטען אויף פארוואס קען ער נישט טוהן די עבודה אין די בית המקדש נאכדעם האט ער זיך דורך געטראכט און אלס א חסידישע איד האט ר' בצלאל געזאגט צום רבין ס'איז מיר גוט צו לעבן מיט די קשיא איך דארף נישט קיין תירוצים אויב די אייבישטער האט מיך געזאגט איך קען נישט טוהן די עבודה איים אקעי וויט איט עז וועל ענד דען די טאלנע רבי סעד די נעקסט דעי הי נאו לאנגער עדרעסד די קוועשטען. באט דען ווען ר' בצלאל איז נפטר געווארען די פירסט חומש רשי שיעור הי סעד נאו דעט ר' בצלאל איז אין עולם האמת איט איז טיים ווי קען ריוויזיט די קוועשטען ענד דיס איז די קוועשטען דעט הי אסקט אין ריעליטי רשי הימסעלף אסקט די קוועשטען איף יו ריעד רשי פסוק יח. שטייט אין פסוק אזוי, יח, יא יח, כי כל איש אשר בו מום, ווייל יעדער וואס האט א מום, לא יקרב זאל נישט טוהן די עבודה, רשי פסוק יח, רשי טייטשט נישט די פסוק כי כל איש אשר בו מום לא יקרב אלס א הלכה, רשי טייטשט כי כל איש אשר בו אשר בו מום לא יקרב אלס א נתינת טעם, קוק אריין אין רשי כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, אינו דין ס'קומט נישט שיקרב אז ער זאל טוהן די עבודה, כמו רשי זאגט א ענדליכע זאך זעהט מען. הקריבהו נא לפחתך, די הלכה איז איף ע פערסאן וואנטס טו ברינג א קרבן אין די בית המקדש איז דא א דין הקריבהו נא לפחתך, פחתך מיינט א פחת, פחת מיענס א מיניסטער, א מענטש וויל ברענגען א קרבן צו די אייבישטער א פארפוילטע בהמה, וואס זאגט די אייבישטער ר' יצחק? וואוד יו גיוו דיס עז א גיפט טו יור לאקעל גאווערנער? איף יו וואודענט גיוו איט עז א גיפט טו יור לאקעל גאווערנער, דען דאונט גיוו איט עז א גיפט טו מי. דאס טייטש הקריבהו נא לפחתך, די אייבישטער איז דא מענטשען וואס געבען צו טשעריטי אלעמאל אלע דזשאנק וואס זיי האבען, זיי האבען נישט וואס טוהן מיט דעם, ספעשעלי איט העפענס טו בי א אידען גיוו טאנס אוו מאני טו צדקה, אין די וואוק גוישע קאלטשער טו גיוו מאני פאר צדקה איז נאט סאמטינג דעט העפענס אפען. די אמאונט אוו טשעריטי דעט קאמס אוט פראם בארא פארק וויליאמסבורג מאנסי מאנראו עקליפסעס אלל די רעסט אוו די טשעריטי אין אמעריקע באט וואט דעי גיוו איז אלל דעט דזשאנק כ'האב אמאל געזעהן איינער שרייבט אז די רייכע גוים זיי געבן זיי דאנעיטן דעי האבן דיטעטשד קאלערס איז זייער הארט און דאס דאנעיטן זיי דאך קיין אפריקע ווען זיי ענדיגן עס נוצן עז איף די אפריקענס אין גאנע האבן וואס צו טוהן מיט הארטע קאלערס פון העמדער. סאו וואט די אייבישטער סעיס דאנט טעיק יור דזשאנק דעט יו נאו לאנגער ניד דעט יור סענדינג טו גאנע טו עפריקע ענד סענד איט טו מי איף יו וואנט גיוו מי סאמטינג גיוו איט וויט ריספעקט דאס איז א הלכה אין א קרבן די זעלבע זאך זאגט די אייבישטער אז די מענטש וואלט דאך געווען אינו ראוי צו טוהן די עבודה אינעם פעלעס סינס הי וואלד בי אינו ראוי טו דו די עבודה אין די פעלעס דערפאר איז אלסאו אינו ראוי טו דו די עבודה אין די בית המקדש.

איף יור אינטערעקשאנס וויט יומען ביאינגס איז הארעבל, דען יו שאד בי נפסל. אז דו פירסט דיך נישט אויף בקדושה ובטהרה, מיט ערליכקייט, מיט תורה, עבודה, גמילות חסדים, יו שאד בי דיסקוואליפייד. סאו דיס איז די קוועשטען דעט וויר סטיל אסקינג, און הקריבהו נא לפחתך איז גרינגער צו פארשטיין, ווייל א בית המקדש איז נישט קיין דזשאנק יארד, די בית המקדש איז נישט די פלעיס ווער יו שאד דעליווער יור דזשאנק.

זאגט דער ספר החינוך, שלא יעבוד כהן בעל מום בעבודת בית המקדש שנאמר, איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלוקיו, כלומר לא יקרב לעבודה, כי כל ענין המאכל קרוי לחם בהרבה מקומות. ומום זה ענינו מום קבוע, א פערמענענט אינדזשורי, א פערמענענט דיסעביליטי. שכן פירשו בספרא אשר יהיה בו מום לא יקרב אין לי אלא מום קבוע מום עובר מנין, תלמוד לומר באותה פרשה נאך א פסוק כל איש אשר בו מום לא יקרב אפילו בשעת האט א מום עובר, ומום קבוע כגון שבר יד או שבר רגל וויטש קען נעווער היל איטסעלף, ומום עובר כגון גרב וילפת והיא החזזית, איווען אויב א מענטש האט נאר זעלכע סארט פלעקן וואס קענען זיך אויסהיילן ווילאנג ער האט עס קען ער נישט טוהן די עבודה משרשי המצוה.

ימצא חן ושכל טוב בכל אשר יעשה בעיני כל רואיו. איינמאל ר' טוביה געפעלט דעם מענטש ווייל ער גייט א שיינע פראק און ווייל ווען ער וואקט אריין זינגט מען ימים על ימי מלך תוסיף און ביי די סיום הש"ס קלאטשט מען ביז ער זעצט זיך אוועק איז יעצט ריגארדלעס וואס ער זאגט זאגט ר' טוביה ס'מוז זיין אמת ס'מוז זיין גוט פארוואס ביקאוס הי העז די לוק. עז לאנג עז הי העז די לוק איטס אקעי. ואם יהיה בהיפך מזה פחות בצורתו, אויב אמאל זעהט ער א מענטש וואס האט נישט די גאנצע געשטאלט, סתם א יונגערמאן ער זיצט ביי די סירקעל אין לעיקוואד, נישט אין לעיק פארעסט, אין ראיעל גראוו, כ'ווייס ווי אין. פארק סלאופ ווי עווער ס'איז. פארק סלאופ, פארק סלאופ. ומשונה באיבריו, און דער יונגער מאן, אנפארטשענעטלי זיין מויל איז אביסל קרוקעד, ער איז געבוירען געווארען זיין האנט זיצט אזוי, און זיין מויל איז אביסל קרוקעד, און ער דרייווט נישט קיין רעינדזש ראווער, ער דרייווט א קעמרי פון טו טאוזענד ענד סיקס, דעמאלטס. ואם ישר בדרכיו נאו מעטער אויב וואס ער זאגט איז אמת און נאו מעטער אויב וואס ער זאגט איז גלייך לא יאותו פעולותיו כל כך אל לב רואיו נאובאדי איז גאנא קעיר וואס ער זאגט סאו דו האסט צוויי יונגעלייט איין יונגערמאן גייט א פראק און דרייווט א רעינדזש ראווער ער דרייווט נישט א רעינדזש ראווער מען דרייווט אים אין א רעינדזש ראווער יעדע ווארט וואס ער זאגט איז הייליג און טייער דער צווייטער יונגערמאן ער דרייווט אליין. ר' טובי' האט נישט געקענט קיין שידוך טוהן ווייל זיין דיפארמעישאן איז א חתן געווארן ביי די טערטי סיקס יאר און סאו די חינוך גיווס ען עקזאמפל נאו נאו די חינוך גיווס ען עקזאמפל און די מענטש ווען ער רעדט נאובאדי קעירס וואס ער האט צו זאגן איי ער רעדט דברים של טעם קויז דיס איז די נעיטשער יא עס וועט זיין אפאר אויבער חכמים אויף די זייט וואס זיי גייען זאגן אז די מענטש רעדט צום זאך. אבער דו ווייסט אז די המון עם גייט נישט אזוי זיין. זאגט דער רמב"ם, זאגט דער ספר החינוך א מורא'דיגע זאך, דער אייבערשטער זאגט אין מיינע אויגן, איי קאדנט קעיר לעס צו א מענטש איז הינקעדיג, צו א מענטש האט גרויסע אויגן, צו א מענטש האט לאנגע אויגן ברעמען, דער אייבערשטער סעיז איי קאדנט קעיר לעס, באט ווען א פערסאן קאמס טו די בית המקדש, וויל איך דאך ער זאל ארויסגיין הערן די מעסעדזש וואס די בית המקדש פארקויפט. ווען א פערסאן קאמס טו די בית המקדש, די בית המקדש סערווס א פורפעס, וואטס די פורפעס אוו די בית המקדש ר' מאטיס? אז ווען א איד קומט אין בית המקדש, יורו משפטיך ליעקב וועט די כהן דיך זאגן ווי אזוי א מענטש דארף זיך אויפפירען, און ממילא העסטו אהיים גיין ענד יו ליסען טו די מעסעדש ענד יו קערי איט פארווערד. אז דו האסט געזינדיגט און דו ברענגסט א חטאת, און די כהן העט דיך אנקוקן, און מיט בכיות וועט ער פרעגן ווי אזוי ביסטו דורך געפאלן אין די עבירה, נעקסט טיים יו וויל מעיק שור נישט דורך צו פאלן, זאגט ער איף יו'ל בי דיסטרעקטעד ביי די דיפארמיטיס אוו די כהן דען די כהן וואנט בי עיבל טו העוו די אימפעקט אן יו, און ממילא זאגט די ספר החינוך דעט איז וואי די בעל מום איז נפסל געווארן. סאו לאמיר נאכאמאל דאס איבערשמועסן זייער טיף. על כן באמת ראוי להיות השליח שהכפרה תלויה עליו איש חן יפה תואר ויפה מראה ונאה בכל דרכיו למען יתפשו מחשבות בני איש אחריו. און ממילא ר' טובי' זאגט ס'איז א פחד, די גרעסערע פחד איז דער וואס כאפט נישט אז ס'איז א פחד.

הייזער אין מיאמי און אין בוקה און אין ברוקלין הייטס און אלל די אדער פלעיסעס ווי ער אונט הייזער איז נאך אלץ דא די זעלבע סארט מענטשן אלל אף די פיפעל אר פיקעל ענד דעי אלל ליוו אפ טא די סעים קיינד אף סטענדערדס. אבער אוודאי געוויס ליגט דא א נקודה נאך טיפער און כוויל גיין א טראפ אמת ליגט בגרונם. כוויל גיין אמת מארץ תצמח אזוי שטייט אין פסוק אזוי שטייט אין פסוק יא איז לאמיר גיין איז לאמיר גיין איז לאמיר גיין איין טראט ווייטער וויל איך גיין. מען דארף געדענקען איין טראט ווייטער דארף מען געדענקען און דאס איז אז די איד איז אויף די וועלט געקומען זיך אויסצולייטערן, כ'האב שוין נאכגעזאגט דא די ווארט, די הייליגע צאנזער רב האט געזאגט אמאל האט ער געוואלט טוישן די וועלט, ער האט באמערקט ער קען נישט טוישן די וועלט האט ער מחליט געווען ער גייט טוישן זיין משפחה, שפעטער האט ער מחליט געווען וועמען גייט ער טוישן? טוישן זיך, טוישן זיך, יעס.

און יעדעס טאג איז ער אויפגעשטאנען ער האט מוחה געווען עווערי סינגעל דעי, ער איז געווארען דרייסיג יאר אלט ר' טובי' און ער האט מוחה געווען, ער איז געווארען פערציג יאר אלט און ער האט מוחה געווען, ער איז געווארען אכציג יאר אלט און נאך אלץ מוחה געווען, האט די אייניקל אים אמאל געפרעגט זיידי, אזוי האט די הייליגער בעל שם טוב דערציילט, די אייניקל האט אים געפרעגט זיידי די האלטסט נאך אז די גייסט קענען טוישען די מענטשען פון די מדינה? האט די זיידע געענטפערט, אייניקל, איך האב קיינמאל נישט געטראכט איך וועל זיי קענען טוישן, איך שריי אז זיי זאלן מיך נישט קענען טוישן, די טאג איך הער אויף שרייען איז די טאג איך בין גרייט אז זיי זאלן מיך טוישן. איז ממילא איז ממילא דאס א הייליגע בעל שם טוב'ס א ווארט, איז ממילא קומט אויס אזוי, די עבודה פון די וועלט פון די כהן,

אר דאוס פיפל דעט סטראגל וויט דער פיזיקעל עפירענס ענד וויט דער פיזיקעל העלט, זיי ארבעטן זיך שוין אויס ווען זיי זענען אינדערהיים, זיי ארבעטן זיך אויס עווערי טיים דעי מיט אנאדער יומען ביאינג ענד דעי פיל וואנרעבל ביקאוז אוו דער לוקס, ביקאוז אוו דער דיפארמעטיס, און ממילא דער כהן דער בעל מום נישט נאר ער קען נישט טוהן די עבודה נאר ער דארף נישט טוהן די עבודה, ער איז שוין רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ער איז שוין אויסגעלייטערט.